אוי נדיב האב שוין רחמנות אויף מיר. אונז גיימיר ווייטער פארלערנען די מעשה פון די חכם און די תם. שלומי קענסט די מעשה פון די חכם און די תם? די רבי האט פארציילט די רבי האט פארציילט אסאך מעשות, נאכדעם האט די רבי פארציילט דרײַצן מעשות וואס זענען געמאכט. סיפורי מעשיות, מעשה ט', אונז האלט מיר דף קוף נון בית, דף קוף נון בית, איך האב דא א פעימאס פעימאס מעשה, די מעשה פון די חכם און די תם. אז מען לערנט די מעשה און מען לעבט מיט די מעשה האט מען א הערליכע הערליכע זיסע לעבן. איך פארצייל אין קורצן פון פריער, איך גיי ווייטער, איך, אונז לערנען יעדן טאג די מעשה פון רעבן דף קוף נון בית יואליש, יואלי? יואליש? יואלי. ביוטיפול. זייער א שיינע נאמען, איך האב אויך די נאמען. ס'געווען צוויי קינדער וואס האבן געלערנט אין איין קלאס, האט דער רבי פארציילט, זייער אינטערעסאנט, איינער איז געווען א חכם, איינער איז געווען א תם, נישט וואס מ'רופט ביי אונז א חכם אזוי ווי, און א תם א נאר, א חכם א אויבער חכם, א אויבער חכם, יעדע זאך אריינגעקראצט, און א תם, א מעלה ביים רעבן, גראד. סימפל, גראד, נישט די תם וואס דו ביסט, אזוי ווי ער איז א תם, נישט א נאר, נישט א שוטה, גראד, זאגסט אזוי איז אזוי, נישט קיין חכמות מיט קיין בלינק מיט די אויגן מיט קיין אונטערגעש. און דער רבי פארציילט זייער אינטערעסאנט וויאזוי זיי האבן געלעבט, און די סוף פון די מעשה דער רבי פירט אויס קוק אן וויאזוי מען קען האבן א זיסע לעבן אן חכמות, איז לאמיר זעהן דא, אינטערסאנט, ער האט נישט געהאט קיין סאך געלט, ער האט נישט געהאט קיין סאך עסן, ער האט נישט געהאט קיין סאך קליידער, אבער איין זאך, ער איז געווען פרייליך. פארציילט דער רבי אזוי, און און אין מלבושים דף קוף נון בית, איך לערן פאר די לשון פון רעבן אין אידיש, אין מלבושים איז אויך אזוי געווען, ער מיט זיין ווייב האבן ביידע געהאט איין פעלץ, איין קאוט, אז ער האט געדארפט האבן א פעלץ צו גיין אין מארק,

האט ער געזאגט מיין ווייב ברענג מיר די קאפטן, האט זי אים געברענגט די פעלץ, פלעגט ער לויבן דף קוף נון גימל ער האט געזאגט וואס פאר א פיינקייט און וואס פאר א שיינקייט די קאפטן איז, אויך ווען ער האט געדארפט האבן א יופא, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דאס איז, דאס איז עפעס א חשוב'ע זאך וואס מ'גייט צווישן, כ'ווייס, צווישן בעסערע מענטשן, האט זי אים ווייטער געגעבן דעם פעלץ. הרב זשוואלקע, שלומי, פלעגט פלעגט ער לויבן און ער פלעגט האבן אזא תענוג וואס פאר א פיינקייט און וואס פאר א שיינקייט דער רעזשוואלקע איז, און אזוי געווען ביי אלע זאכן, פארוואס? וואס איז געווען זיין סוד? וואס איז געווען זיין סיקרעט? וואס האט ער געהאט? ער האט געהאט א גוטע וויסקי? ער האט געהאט א גוטע ברוינפן? ער איז געווען אין די הויכע לופטן? ניין, ער איז געווען פרייליך, ער האט געדאנקט דעם אייבערשטן וואס ער האט, געדאנקט דעם אייבערשטן, איך פארצייל עס פאר מיינע קינדער יעדע וואך שבת ביי די סעודה. וויאזוי קען מען האלטן קינדער ביי די שבת'דיגע סעודות? סתם פארציילן תורה זאלן זיי אוועקלויפן? און אפילו מעשה פון צדיקים, איך זוך אלץ א מעשה פון א צדיק וואס אינמיטן קען מען אריינלייגן עפעס ווערטער פון א אנדערע שפראך. איך פארצייל א מעשה פון א ברסלב'ער חסיד וואס מען האט אים ארעסטירט צווישן, ער איז געווען אין מדינת ישראל אין דזשעיל און האט אנגעפאנגען טאנצן מיט די אראבער כולם אין אללה, אלעס איז דער אייבישטער, סאו איך פלעג פארציילן פאר מיינע קינדער אלעס איז דער אייבישטער, באלד וועלן זיי גיין לויפן שפילן מיט טויס, כולם אין אללה, כולם אין אללה, זיי ווארטן שוין אויף די די מעשה יעדע וואך, נאכדעם נאך א מעשה פון רבי יוסף חיים זאנענפעלד, ירושלימ'ער רב, וואקט ער אין ירושלים אויפן גאס, די וואס אלע עסן ביי מיר שבת קענען די מעשה, און א אראבער ווארפט אים א שאלעכץ פון א בענענע, און ער דרייט זיך אויס און ער זאגט אויף אראביש. כת על חרפ, אויך מיינע קינדער ווערן עקסייטעד, וויאזוי נאכאמאל? חרפ! חרפ! אזוי דאס האלט זיי ביים טיש אבער אזוי גייט אריין אין זיי די מעשה, דאס מיינט א דאנק אייך, טענק יו. דער דער אראבער פרעגט דעם ירושלימ'ער רב, כ'האב דיר געווארפן א שאלעכץ פון א בענענע! וואס זאגסטו מיר דא טענק יו? וואס זאגסטו מיר א דאנק אייך? זאגט ער אים האסט מיר געקענט ווארפן א שטיין, איז שקויעך פארן מיר ווארפן א שאלעכץ פון א בענענע. און איך זאג פאר מיינע קינדער, עטס הערטס א מעשה? עטס הערטס א מעשה? איר קענט וויינען, אנרופן די נייעס שנעל. קודם דאנק דעם אייבערשטן, ס'וואלט דאך געקענט זיין ערגער. ס'וואלט דאך געקענט זיין ערגער, וואלט ער געקענט ווארפן א שטיין, און און חס וחלילה מ'ווארפט א שטיין איז אויך דא כת על חרפ, איז אויך דא א דאנק אייך ווייל דו וואלסט מיך ווען געקענט שטעכן, א מענטש דארף אלץ זוכן מיט וואס צו זיין פרייליך, ער וואלט געקענט קרעכצן דער תם האט איין פעלץ, און שרייען אויפן ווייב, איך בעט דיך א בעקיטשע ברענגסטו מיר א ברענגסטו מיר א פעלץ, מאכסט פון מיר חוזק, שקויעך, ער איז געווען פרייליך. און ער איז געווען שטענדיג פרייליך, פארציילט דער רבי דף קנ"ג אז ווען ער האט שוין געמאכט א שיך, מן הסתם האט די שיך געהאט דריי עקן, ווייל ער האט די מלאכה נישט געקענט אינגאנצן, ער איז נישט געווען אזא שארפער מענטש צו מאכן די בעסטע שיך, פלעגט ער נעמען די שיך אין די האנט און ער האט עס געלויבט און ער האט עס. ענדזשוי, האט א תענוג געהאט, ער פלעגט זאגן פאר זיין ווייב, קוק וואסערע שיין שיינקייט וואסערע וואוילע שיכעלע איך האב, וואסערע זיסע שיכעלע איך האב, דף קנ"ד וואסערע האניגדיג וואסערע צוקערדיג שיכעלע דאס איז, איך בין אזוי פרייליך מיט זיך, ער האט זיך ליב געהאט, ער האט זיך ליב געהאט, די מענטשן וואס וואס וואס טשעפענען אנדערע,

ס'מוז זיין ער דזשעלעס אויף דיך אדער אדער ער ברוגז אויף זיך אליינס אויכעט, ס'קען נישט זיין פלעין צוגיין צו איינעם און און מיינע קינדער קומען אסאך מאל זאגן, מ'טשעפעט זיי, די שכנים, די קינדער, מיין טאטע יעדן טאג קומט מיר א צווייטע קינד, איך זאג וואס ווילסטו פון מיינע קינדער, טשעפע מיך, טשעפע מיך, לאז אפ מיינע קינדער, אבער מיין טאכטער פרעגט מיר, טאטי פארוואס פארוואס יעדע טאג געמאכט אז מ'רעדט אויף ברסלב, פארוואס קען מען נישט רעדן אויף אנדערע, קליינע קינד פון אכט יאר, ווער געזאגט פאר אלע קינדער פון אלע בלאקס אז אז אונז זעמער פאני? וויאזוי נעמט מען זיך צוזאם? וויאזוי געשעהט עס? פרעגט זי מיר. זאג איך וואס, איך ווייס נישט וואס צו ענטפערן, לעצטנס עפעס הייבט זיך אן מען טשעפעט מען טשעפעט, אה דיין דיין טאטע דיין טאטע דיין טאטע, וואס וואס זאג איך געווענליך א קינד גייט נישט גיין טשעפענען א צווייטע קינד נאר אז דער קינד איז אליינס נישט צופרידן עפעס מיט זיך, און לאמיר רעדן פון דערוואקסענע מענטשן, מענטש טשעפעט א צווייטן, ס'איז סימן אז עפעס ביסט נישט צופרידן מיט דיך, ביסט נישט צופרידן מיט דיך, וואלסטו געווען צופרידן מיט דיך, וואלסטו געהאט א גוט ווארט פאר יענעם אויכעט, וואלסטו געהאט א שמייכל פאר יענעם אויכעט, די שאלה איז נאר וויאזוי קען איך זיין העפי מיט מיך, איך האב גארנישט, דער רבי געבט אונז א סוד, האסט א שיך מיט דריי עקן? הייב אן זאגן ס'איז אזוי זיס, אזוי שיין.

ער מיינט תשובה איז אזא זאך וואס מ'דארף, ס'איז למעלה פון זיינע כוחות, טוט ער עס נישט, נאך א זאך, אפילו ער ווייסט שוין יא, מ'קען ארויסזאגן מיטן מויל, הייליגער באשעפער איך גיי זיין וואויל, ער האלט נישט פון זיך, ער האלט נישט פון זיך, ער האלט פון זיך די ערגסטע מענטש, אינטערסאנטע זאך, רבי נתן זאגט, וואס, וואס, שלומי, וואס טוט מען פאר מ'זאגט אשמנו? ס'איז אן אינטערסאנטע זאך פון רבי נתן, וואס זאגט מען פאר אשמנו? אנא אנא תבוא לפ אדער אלוקינו ואלוקי אבותינו צוויי נוסחאות אלוקינו ואלוקי אבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מתחינתנו פארוואס שאין אנו עזי פנים וקשי עורף איך בין נישט קיין עזות פנים און גיין זאגן אז איך האב נישט געזינדיגט איך האב געזינדיגט און איך זינדיג און איך זינדיג אשמנו וואס די וואס די אינטערדאקשען וואס איז די גייען וועלן גייען, וועסאי נישט טוט תשובה אשמנו בגד, רבי נתן זאגט א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך, א מענטש וועט קיינמאל נישט זאגן אשמנו, איך בין גארנישט, אבער כ'האב געטראפן איין זאך אין מיר, נישט קיין מחוצף וואס זאגן אז איך איך בין, יא, כ'האב געזינדיגט, אה! שוין געטראפן עפעס וואס צו האלטן פון מיך. האסט שוין געטראפן עפעס וואס צו האלטן פון זיך אין די זינדיגקייט? איך, יא, איך בין מודה איך האב געזינדיגט. אה! ביסט יא עפעס! וואלט איך ווען קענען זיין אן אפיקורס זאגן ס'איז גארנישט דא, ס'איז גארנישט דא, ס'איז גארנישט דא. אה, איך בין נישט קיין עזות פנים זאגן ס'איז גארנישט דא. אה, סאו איך קען שוין תשובה טון.

ער קומט פון די דריטע ראוד טעסט, ער שרייבט מיר, כ'האב געפעילט. אקעי. כ'האב געהערט א, כ'הערט א מורא'דיגע מעשה, געבסט א נאמען פון דעם. פיר ראוד טעסט? ביי די פערדע האסט עס געמאכט? האסט עס, הערסטע ווי ווען די האסט. ס'דא געווען בחורים אין ישיבה הערסטע וואס האבן געמאכט א. נו, פרעג שמחה, וויפיל האט דיין ברודער געמאכט?

האט א גרויסע שיף און און און דער פרעזידענט האט געהערט די נייעס איז ער ווי אראפגעפאלן אויפן קאוטש, אמאל געהערט פון דעם? איר ווייסט וואס דער פרעזידענט איז געווען אראפגעפאלן איז אראפגעפאלן אזוי ווי אזוי ווי אזוי ווי אז א איש קומט אריין דער דער וואס קומט אריין זאגן די בשורות פארן פרעזידענט זאגט ער אים ס'איז דא נאך א נייעס, דער אמעריקאנער פרעזידענט איז אראפגעפאלן אויפן קאוטש. נישט. האסט זיך געגעבן אזא כאפ צוריק. דאס איז די פראבלעם. דאס איז די פראבלעם. האסט געפעלט די ראוד טעסט איז איין זאך. אבער יעצט. יעצט פעל נישט דאס. דער רבי האט אונז געגעבן די מעשה מיט די חכם און די תם. א מענטש מוז האלטן פון זיך. דו מוזט האלטן פון זיך. דאס מיינט נישט גאווה. ס'איז א טעות. מ'לערנט אין ישיבה די סוגיא פון גאווה. ס'איז גארנישט די דאווענען, ס'איז גארנישט די לערנען, מען האט אזוי מורא אז א בחור וועט האלטן פון זיך אז ער האט עפעס, דאס איז נישט גאווה, גאווה מיינט א מענטש טרעט אויף א צווייטן, איך בין טעלנט און איך טרעט אויף א צווייטן, אז דער מענטש האט ליב א צווייטן און א מענטש מאכט נישט אוועק א צווייטן און קיינעם נישט מבטל און ער ווייסט, יא, ברוך השם, איך האב אנגעטון תפילין, שקויעך אייבערשטער, איך, איך, דער אייבערשטער האט מיר עס געגעבן. זיי נישט גיי, האב נישט מורא פון פניות, האב נישט מורא פון גאווה, האב נישט מורא פון וויסן איך בין נישט, איך בין יא, איך בין נישט, איך בין יא, א גאנצע סוגיא דרייט זיך ארום דעם, עס קומט פונעם אייבערשטן, עס קומט פונעם אייבערשטן, דארפסטו נישט מורא האבן, איך האב געדאווענט היינט דריי עקן. וויאזוי איך זעה אויס? דריי עקן, אבער איך בין צוקערדיג, האניגדיג, זיס. דער אייבערשטער האט מיך ליב, און איך האב ליב דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט מיך ליב. דאס קען מיך מאכן נאכדעם צו אנהייבן תשובה טון, אז נישט, איך ווייס נישט, איך בין סייווי גארנישט, איך בין סייווי גארנישט, איך בין סייווי גארנישט. ס'איז אזוי שרעקעדיג וואס טוט זיך אפ אין א מענטש'ס מח.

עפעס מיט זיך זענען צוקלאפט און צובראכן. וועגן דעם האט אונז דער רבי פארציילט די מעשה, נעם דעם תם און מאך נאך, בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל אנהייבן, איך זאל מיך ליב האבן, איך זאל מיך ליב האבן, איך זאל מיך ליב האבן וויאזוי איך זעה אויס, איך זאל מיך ליב האבן מיין משפחה, איך זאל מיך ליב האבן מיין מיין וועג פון לעבן, איך זאל מיך קענען ליידן און איך זאל מיך פארגעבן אויב מען האט יא געטון עפעס א זינד.

וואס ביסטו? ביסט א מענטש, ביסט אראפגעפאלן. איז וואס? יא, האסט געמאכט א טעות, איז וואס? אה, איך קען מיך נישט ליידן. איך קען מיך נישט ליידן. אזא זאך זאל נאך היינט, זאל נאך היינט פאסירן מיט מיך? איך ווייס נישט, איך בין מרה שחורה. ביסט א מענטש. ביסט א מענטש. יא, ביסט אראפגעפאלן. וואס איז יעצט? יעצט, פאל נישט אראפ און געב אויף. יעצט פאל נישט אראפ יעצט קומען די רבי האט געזאגט סאיז דא א שיחה פון רבי'ן זייער א סאיז דא גאנצע חסידות'ן וואס זענען ברוגז אויף ברסלב וועגן דעם שיחה ווייסט שלמה גאנצע חסידות'ן וואס זענען ברוגז וועגן די רבי האט געזאגט קוק מיך אן. דאס איז די לשון אין חיי מוהר"ן. קוק מיך אן. קוק מיך אן ווי אזוי איך זעה אויס. וואלט איך געטוהן א גרויסע עבירה. וואלט איך עובר געווען אויף א גרויסע עבירה, וואלט מיך די עבירה בכלל נישט אראפגעווארפן, איך וואלט געבליבן די זעלבע וואס איך בין יעצט, איך וואלט שפעטער תשובה געטון. נישט אלע קענען דאס נעמען. אזא זאך האט דער רבי געזאגט? קוקט מיך אן, אט ווי איך זע אויס, וואלט איך געטון. א גרויסע עבירה וואלט מיך די עבירה בכלל נישט אראפגעווארפן, כ'וואלט תשובה געטון, כ'וואלט תשובה געטון.

תנ"ג תנ"ג קום אהער לייב יצחק איך ווייז עס פאר שלומי זיך גוט מחיה זיין יא איך ווייז אים די שיחה קוקט מיך אן זאגט דער רבי, טוב איך קוק אריין אין חיי מוהר"ן ס'איז גאנצע גאנצעטע קהילות וואס קריגן אויף ברסלב וואס אזוי רעדט מען? חיי מוהר"ן סימן תנ"ג אט ווי איר קוקט מיך אן, איר גלייבט דאך אין מיר איר זענט דאך געקומען צו מיר, וואלט איך געטון א גרויסע עבירה. וואלט איך געבליבן די זעלבע אזוי ווי יעצט וואלט תשובה געטון. בעצם דאס איז דאך די מצוה פון תשובה. אזוי האט דער רבי געזאגט. די עבירה וואלט מיך נישט אראפגעווארפן. איך וואלט נאכדעם געווען אזוי א ערליכע איד ווי פריער, דערנאך וואלט איך תשובה געטון. אלע שיחות וואס רבי נתן האט זיך מורא'דיג מחיה געווען מיט דעם, האט רבי נתן געשריבן אין לשון קודש און אין אידיש. ואמר בזה הלשון, זיי זאגן בזה הלשון, דער רבי האט אלץ גערעדט אין אידיש, דער רבי האט נישט גערעדט לשון קודש, דו ווייסט אז דער רבי, ווי זאגט דער רבי אין לקוטי מוהרן ביי אונז רעדט מען נישט לשון קודש זאגט דער רבי לקוטי, די תורה פון התבודדות, דער רבי זאגט דאך מ'זאל רעדן צום אייבערשטן אידיש, ווייל דאס איז די וועג וויאזוי מ'איז צוגעוואוינט צו רעדן, אבער רבי נתן האט אזוי ליב געהאט די שיחה האט ער עס געשריבן אין אידיש, די עבירה וואלט מיך נישט אראפגעווארפן, איך וואלט געבליבן אן ערליכע איד אזוי ווי פריער, איך וואלט תשובה געטון.

אפשר ער האט געהיטן די השכלה, ער האט פארשטאנען אז ס'איז אידן און זיי האבן געדארפט בויען א וואנט, און די דייטשע רוצחים די וועלף זענען געשטאנען און געשמיסן שטיקער די, די אידן זענען געווען הויט און ביין, געקומען פון די באראקן, און מ'האט געדארפט לייגן ציגל מיט צעמענט, און אינמיטן האט אנגעפאנגען גיסן, און דער רשע, דער נאצי, ער ווייסט, דו לייגסט צעמענט און ס'רעגנט, וואס געשעט? עסט קוקן אלע קאנסטראקשען סייטס. אינעווענדיג קען מען ארבעטן אבער אויב דא האלט מען אינמיטן לייגן ציגל און ס'רעגנט איז נישט דא קיין ארבעט היינט, נישט דא וואס צו טון, ס'וועט ווערן פון דעם ס'ווערט פון דעם וואסער, און ער הייסט זיי, זיי מוזן דאס טון, זיי מוזן דאס טון, זיי מוזן דאס טון, און ער לאזט נישט אפ, פרעגט ער דעם קלויזנבורגער רב, ראבינער, מארגן צופרי עסטו נאכאלץ מאכן די ברכה שלא עשני גוי? קוק וואס מ'טוט מיט אונז. מארגן צופרי עסטו נאך אלץ מאכן די ברכה שלא עשני גוי? עסט דיך פרייען ביסט נישט קיין גוי? זאגט אים דער הייליגער קלויזנבורגער רב זאגט אים, מארגן צופרי וועל איך אוהו וועל איך מאכן די ברכה שלא עשני גוי, אז איך בין נישט א איך בין א איד, איך קען דאס נישט טון צו א צווייטן. שכוח הייליגער באשעפער, איך קען דאס נישט טון צו א צווייטן, הרג'ענען מענטשן, שלאגן מענטשן, רצח'נען מענטשן, פארוואס? וואס מ'האט געטון מיט אונזערע זיידעס, פארוואס? כ'בין א איד, איז וואס? וואס שלאגסטו מיך? וואס הרג'עסטו מיך? וואס הרג'עסטו מיך? דעם אליין זאל זיך א מענטש מחיה זיין, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שלא עשני גוי, א גוי בין איך נישט! יואלי דו ווייסט פארוואס מ'מאכט א ברכה שלא עשני גוי? פארוואס מאכט מען א פארקערטע ברכה? פארוואס זאגט מען נישט שקויעך אייבישטער איך בין א איד? זאגט מען שקויעך אייבישטער איך בין נישט קיין גוי? דיין בחור איז א תלמיד חכם? דו מאכסט עס פארקערט. שכוח אייבערשטער, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, איך בין א איד. שכוח אייבערשטער, איך בין נישט קיין גוי. מוהרא"ש האט א שיינע טעם, מוהרא"ש זאגט, א מענטש וואלט דען געזאגט, ווי קען איך דיר מאכן א ברכה, איך בין א איד, הייסט דאס א איד? ווי בין איך דען א איד? איך קען נישט זאגן ס'איז א איד. אבער א גוי ביסטו נישט, יא? יא א גוי בין איך נישט. סאו די ברכה מאכט מען. שקויעך אייבערשטער א גוי א איד א איד גייט נישט אזוי א איד פירט זיך נישט אזוי א איד מאכט נישט אזוי א גוי בין איך נישט גע'מל'עט בין איך. און אין מדרש זאגט חזל זאגען אז אברהם אבינו זיצט ביים טיר פון גיהנום און ווער ס'איז גע'מל'עט דעם מ'האט אראפגענומען דעם ערלה קען נישט אריינגיין אין גיהנום קען נישט אריינגיין אין גיהנום און גע'מל'עט בין איך. גע'מל'עט בין איך, תחיית המתים וויל איך אויפשטיין, א חלק אין עולם הבא האב איך, דער רבי זאגט כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, וואס קומט אויף יעדע איד א טיטל צדיק? ער איז גע'מל'עט? על שם הברית? על שם הברית זאגט דער רבי באקומסטו שוין דעם טיטל צדיק, על שם הברית, כל ישראל. ס'קען מען זיך נישט פארשטעלן, ס'גלייבט, מ'דארף זיך, מ'דארף, דו דארפסט אבער טרעפן זאכן אין וואס צו האלטן פון דיך. די אלע וואס טשעפענען אנדערע, א בחור ער פליקט, ער פליקט, ער פליקט, וואס פליקסטו? וואס טשעפעסטו? וואס טשעפעסטו? דו, דו, משוגענער, צודרייט, וואס טשעפעסטו? רעד שיין צו מענטשן! ווייל איך האב מיך אליינס נישט ליב, איך קען מיך אליינס נישט סובל זיין. ווי אטאמאטיש ווערט ער שוין דזשעלעס אויף א צווייטן, איך קען מיך נישט סובל זיין, איך קען מיך נישט ליידן. פארוואס קענסטו דיך נישט סובל זיין? פארוואס זאלסטו נישט נעמען דעם הייליגן רבינ'ס עצה פון תפילה און התבודדות? יעדן טאג גיי אין א זייט פאר איין מינוט, איין מינוט, טרעף א צייט ווי קיינער איז נישט דארט, די אלע וואס האבן א קאר איז גאר גרינג צו מקיים זיין, גייסט אין דיין קאר, פארסט, פארסט אביסל ארויס, שטעלסט די קאר ערגעץ אין די זייט, ביי ביי ביי א ליידיגע גאס, ביי א וואסער. האסט נאך אריינגעבויט אין די קאר האסטו נאך א. מוהרא"ש פלעגט זאגן היינטיגע דורות האט דער אייבערשטער אזוי רחמנות געהאט אויף אונז אז יעדע אמאליגע צייטן א מענטש האט געוואלט זיין פרייליך געוואלט האבן געוואלט הערן מוזיק וואס האט ער געדארפט דינגען גיי זוך איינער זאל קומען פויקן פאר דיר גיי זוך א פידלער גיי זוך א פייפער און ווען זיי זענען שוין געקומען ביסטו שוין נישט אין די מוד פון הערן קיין ס'וואר א גאנצע זאך יעצט כ'האב אויף מיין פאון איך צינד אן א ניגון. א שטאטע ניגון, ס'וועט מיך עפענען די הארץ, א שנעלע ניגון, אזא סטייל, אזא סטייל, ווייס בראדערס, זייער גוט, זייער גוט, אין א קאר צינדסטו אן א גוטע ניגון, איך האב ניגונים אויף מיין פאון וואס ס'מאכט מיך וויינען, יא, סאו יעצט איך וויל, אסאך מאל קענסט נישט וויינען, ביסט פארמאכט, שוין ביסט אליינס. הערסט די ניגון די ניגון די ניגון ס'עפנט דיך די הארץ נאכדעם קען שוין ארויסרינען הייליגער באשעפער העלף מיך הייליגער באשעפער איך וויל זיין פרייליך הייליגער באשעפער איך וויל נישט פארגעסן פון דיר הייליגער באשעפער איך וויל נישט האבן קיין טענות אויף דיר נישט האבן קיין טענות אויף דיר היינט צופרי בין איך געווען ביים דענטיסט מיט מיין זון האט אזוי געוויינט קליין קינד פיר פינף יאר און ער קוקט מיך אן אזוי פארוואס טוסטו עס צו מיר טאטע? וואס טוסטו עס צו מיר? דו וועקסט דיך אויף די לעצטע פאר וואכן יעדע נאכט דו שרייסט דו האסט ס'גייט דיר ציינווייטאג איך וויל דיר העלפן ניין טראג מיך נישט אהער איי ביינאכט האסט דאך נאך געשריגן אז דו האסט ווייטאג ניין ניין אזוי ווי וואס פייניגט מען מיך דא ווער פייניגט דיך טאטע מאמע האבן דאך רחמנות אויף דיר מען נעמט דיך צו א דענטיסט שוין עס טוט אביסל וויי פאר צוויי מינוט אזא פנים האבן מיר אונז טראכט איך

איך נעם צום דאקטער מיינע קינדער מ'דארף האבן פינף זעקס מענטשן אזוי אנצוכאפן אזוי ווי מ'כאפט אן א ווילדער מענטש מ'דארף האבן די ריכטיגע מענטשן מ'קען נישט מ'דארף געבן א נידל נעמען בלאד טעסט מ'רופט אריין די גאנצע אלע נערסעס די טאטע די מאמע אלע שטייען און כאפן אן ברוגז אויף מיר וואס נעמסטו מיך אהער צום דאקטער וואס נעמסטו מיך אהער איך וויל דיר שלעכטס טון איך וויל דיר שלעכטס טון איך וויל דו זאלסט זיין געזונט.

וואס איז א צדיק? איינער האט זילבערנע כלים? וואס איז א צדיק? וואו ביסטו אויפגעוואקסן אהרן יאסל? איינער האט א עכטע זיידענע טישטוך? און אונז זעמיר די פלעינע מענטשן צאם מיט די פלעסטיק טישטוך אינדערהיים? וואס איז א צדיק? יצחק הערש, זאג מיך, זאג מיך די דעפענישן פון א צדיק. דיין דיקשאנערי, צדיק, וואס מיינט צדיק? דא איז אים גוט אין מח, ער האט נישט קיין קשיות אויפן אייבערשטן. מען האט אמאל געפרעגט די הייליגע, עס איז געווען אזא שמועס אין בית מדרש, און ביי די תלמידים פון מגיד, ווייסט מען שמועסט, ווען איך וואלט ווען געמאכט די וועלט, וואלט איך ווען געמאכט ס'זאל נישט זיין קיין קיין וואס דארף זיין ארעמעלייט, יעדער זאל האבן, יעדער זאל האבן, א צווייטער רופט זיך אן, ווען איך וואלט ווען געווען באשאפן די וועלט, וואלט איך געמאכט ס'זאל נישט זיין קיין חולים. דער צווייטער רופט זיך אן, ווען איך וואלט ווען געווען אין דער וועלט וואלט איך געמאכט וואס דארף זיין די גאנצע זאך פון שטארבן, לאז אויסלעבן דורות, א מענטש זאל קענען זען זיינע הונדערטער טויזנטער הונדערטער מיליאנען אייניקלעך, דער צווייטער זאגט ווען איך וואלט ווען געווען, וואס דארף זיין די קאלטע טעג, לאז אטעמען. און די הייליגע קדושת לוי איז געווען אזוי צופייערט, אזא פלאם פייער, און נאך פאר נאך געווען די קדושת, ער געט א שריי, וואס רעדט עטס דא אזעלכע שטותים, כ'וואלט עס געמאכט פונקט ווי דער אייבערשטער מאכט, ס'קען נישט זיין בעסער, ס'קען נישט זיין בעסער, יא אבער פארוואס וואס דארף איך ליידן, וואס איך דארף ליידן, איך ווייס טאקע נישט, איך ווייס טאקע נישט, פארוואס דארפסטו טאקע ליידן, פארוואס דארפסטו טאקע ליידן, מענטש, פארוואס דארף איך, פארוואס דארף איך ליידן וועגן מיין משפחה, וועגן מיין מלמד, וואס דארף ער טאקע ליידן? לייד נישט, הייב אן טראכטן אז ס'איז דער אייבערשטער אלעס, וועסטו אויפהערן ליידן. כ'וויל דיך פרעגן א שאלה, ענטפער מיר מיט א אמת, דו גייסט צום דאקטאר, יא? ער דארף מאכן, ער דארף מאכן א בלאט טעסט, דו געבסט אים די הענט? יא? און ער שטעכט דיך, ניין? און? און דו שטעלסט דיך אויף דו זאגסט טענק יו? שכוח? פארוואס? ער שטעכט דיך. דו ליידסט? דאס הייסט ליידן? ניין, ווייל דו האסט די ביסעלע דעת צו וויסן אז. אקעי, דאס איז פארקערט, דאס איז, דאס מיינט נישט ליידן. אבער ווען א מענטש איז אזוי שטארק מיט די אמונה, אונז קען מיר צוקומען צו דעם, אונז זעמיר פלעינע מענטשן אבער אונז קען מיר צוקומען צו דעם. אויב מען פאלגט דער רבי, די עצה פון התבודדות, אונז קען מען עס באקומען. א מענטש, ער רעדט יעדן טאג אפאר ווערטער צום אייבערשטן, ס'בויט זיך אים אויף זייער שטארק די אמונה. און איינמאל די אמונה איז שטארק, סאו וואס הייסט וואס איך גיי אריבער, ס'איז אייבערשטער,

ניסו את אברהם, דעמאלטס הייבט זיך אן די נסיונות, דעמאלטס הייבט זיך אן די פראבלעמען, א מענטש ווייסט אז דער אייבערשטער מאכט אלעס, דער אייבערשטער מאכט אלעס, קיינער קען מיר נישט צונעמען גארנישט, קיינער קען מיר גארנישט געבן, איך זאג ענק ס'איז א שאד צו חנפ'ענען מענטשן, דו חנפ'סט א מענטש און נאכדעם. נאכאמאל, מען דארף זיין, מען דארף זיך אויפפירן שיין צו יעדן איינעם, מען דארף יעדן איינעם באגריסן, אבער די די חנפ'ענען און זיך בוטח זיין און ער גייט מיר העלפן און מיין ישועה ליגט ביי אים, און נאכדעם זעסטו ס'איז גארנישט, דו ווערסט אזוי אנטוישט, מען ווערט אזוי אפסעט, מען ווערט אזוי צוגעלייגט, כ'האב געמיינט, מען האט ארויסגעקוקט ער גייט זיין מיין גליק. נישט, נאכאמאל, רעדן שיין מוז מען צו יעדן איינעם, טאר נישט זיין א עז פנים, א מענטש א עז פנים ווייזט ער אז ער איז נישט נישט געזונט, רעדט שיין צו יעדן איינעם, באגריסט יעדן איינעם, באדאנקט זיך פאר יעדן איינעם, אבער נאכלויפן א מענטש, נאכלויפן א מענטש, און חנפ'נען א מענטש, איך לויף נאך דעם אייבערשטן, איך לויף נאך דעם אייבערשטן, וויאזוי קען מען זוכה זיין צו דעם, דאס איז נישט סתם, מען רעדט דא הויכע זאכן, און איך לאז דיך יעצט דא איבער, שוין. מען רעדט הויעכע זאכן און מען לאזט דיך איבער דא אונטן, מען געבט דיך א וועג, דער רבי געבט דיך א לייטער צו קומען צו אלע הויעכע מדריגות. דיין מויל, מאך מיט די ליפן. זאג הייליגער באשעפער העלף מיך. זאג יעצט הייליגער באשעפער העלף מיך. אזוי מיט די ליפן מאך. קענסט? מאך נו.

די רבי האט שפאצירט און עס איז געווען א קלויסטער א טיפלה מיט א צלם און די רבי זאגט אייבערשטער דאס שטערט מיך באווייז זיך פאר מיך ס'שטערט מיך כ'ווייס נישט וואס עפעס זאל געשען איז אראפ געפאלן די צלם די רבי איז געווען אזוי פרייליך אבער געווען יונג און רוב תפילות איז געווען אויף זאכן וואס מ'באקומט נישט אזוי איבערנאכט ס'איז דארפסט

אה, כ'בין שוין אנגענומען צו גיין. דער רבי איז געבוירן אין מעזשיבוזש, ער האט חתונה געהאט אין אוסיאטין. אוסיאטין איז ווייט ווייט, אפאר הונדערט קילאמעטער ווייט פון מעזשיבוזש. דארט האט דער רבי'ס שווער געוואוינט. דער רבי האט חתונה געהאט ווען ער איז געווען א דרייצן יאר. אזוי האט מען דעמאלטס געלעבט. אזוי האט מען דעמאלטס געלעבט. דרייצן יאר. אבער דער רבי האט נישט געוואלט אז מען זאל וויסן, אז זיין שווער זאל וויסן אז ער גייט התבודדות. ס'איז געווען פריוואט, דער רבי האט זיך געמאכט אינדרויסן, געגאנגען און געקומען, זיך געסלעדט מיט די, מיט א סלעד אויף די שניי, ס'איז געווען, ס'איז געווען א וואסער דורכגעלאפן דארט א טייך, האט ער געהאט א קליינע שיף, איז ער אריבער געשווימען און דארט פלעגט ער גיין און רעדן צום אייבערשטן און לערנען משניות מיט גמרא. האט דער רבי געבעטן הייליגער באשעפער איך דארף דאך אהיים ברענגען פאר מיין ווייב עפעס עסן, איך האב נישט קיין כח צו שטיין דא און כאפן פיש, מאך אז, וואס איז אזוי שווער, זאל אריינגיין די פיש אין די שיף.

ס'איז הויכע מדריגות יאנקל דאס. די מדריגה פון די הייליגע בארדיטשובער רב, הייליגע רבי ר' מיילעך, אבער אונז, אונז זעמיר פשוטע מענטשן. אונז זעמיר פשוטע מענטשן, אונז פארשטיי מיר גוט צו א שטיקל פיצא. יאנקל דו דו דו פארשטייסט אויף פיצא? אונז פארשטיי מיר צו א צו א פאלאפל. אבער די זאך פון אמונה, אז אונז וועמיר פאלגן די רבי יעדן טאג, גיין אביסל התבודדות, אונז וועמיר צוקומען צו דעם. אונז וועמיר צוקומען צו דעם, אונז וועמיר ווייטער זיין אין די לעבן דא מיט אונזער קאר, מיט אונזער דזשאב, מיט אונזער עסן, אבער איך וועל נישט האבן קיין קשיות אויפן אייבערשטן, איך וועל נישט האבן קיין תרעומות אויפן אייבערשטן, להבדיל אלף אלפי הבדלות ווייסט ווי ס'ארבעט, וועסטו הערן וואס איז די ערשטע, כ'מיין די אייבערשטער העלף אונז אז זאלסט נישט הערן קיין ניבול פה, נישט רעדן קיין ניבול פה, נישט הערן קיין קללות, אבער דו וועסט הערן ווען עפעס גייט נישט גוט פאר א גוי, ווער איז דער ערשטער וואס איז שולדיג פאר אים? ווער איז די ערשטע אין די קללות אויף זיין ליסט? קודם שעלט ער גלייך זיין אפגאט. די ערשטע זאך. נישט קענען קיין קללות. גלייך שעלט ער יוזל. וואס? די מאמע האט אים געבוירן. דאס איז די די. אונז וועמיר נישט האבן קיין קשיות אויפן אייבערשטן. און אז מען וועט זיך אליינס ליב האבן און מען וועט. זיך ליב האבן, מען האט זיך פארגעבן, פיין גיי איך גיין תשובה טון, רבי נתן זאגט אז עס איז נישט, אלעס וואס איך זאג ענק האב איך פון מוהראש און רבי נתן, א מענטש קען נישט תשובה טון פאר ער זאגט נישט ארויס די ווערטער שאין אנו עזי פנים וקשי עורף, איך בין זייער ווייט אייבערשטער אבער איין איך טרעף איך טרעף אין מיר א ברעקעלע גוטס, אן עזות פנים בין איך נישט, אן אפיקורס בין איך נישט, אה! כ'האלט שוין פון מיך, יעצט קען איך דיר זאגן אשמנו, בגדנו, גזלנו, איך גיי שוין זיין וואויל, איך גיי מיך צוריקערן צו דיר, איך קען יעצט נעמען א תהלים און זאגן אביסל תהלים, איך קען עפענען א חומש און לערנען אביסל חומש. ווער וויל נישט האבן א גוטע וואך? יעדער וויל דאך האבן הצלחה אין די וואך. שטייט פון צדיקים א וואך וואס מען איז מעביר סדרה יענע וואך גייסטו נישט האבן קיין שאדן, פרובירטס עס אויס יעדן טאג אביסל חומש זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי, אביסל חומש אביסל חומש יענע וואך דו גייסט נישט האבן קיין שאדן. און חס ושלום אז ס'גייט אריבער די וואך אן מעביר סדרה זיין, שוין. א פאליס שטעלט אים אפ, ס'קאסט אים שוין א טיקעט, ס'קאסט אים שוין א לויער, ס'קאסט אים א רעדל, ס'קאסט אים א טעלעפאן ס'איז אריינגעפאלן אין וואסער, בקיצור ס'קאסט אים און ס'קאסט אים, און ער פארלירט און ער פארלירט און ער פארלירט, און מ'קען עס, מ'קען עס, נו, נישט סאלוון, נאך פאר סאלוון, פארמיידן, מ'קען עס עוואוידן דורך דאס. ביסט נאך די חתונה געהאט ביסט א שנה ראשונה אינגערמאן, וויפיל מענטשן זענען שוין צוגעקומען צו דיר אין שיל פאר לייף אינשורענס? ס'איז די ערשטע זאך מ'זעט די בראוקערס ס'איז דא איין זאך וואס אין ברסלב גייט נישט, דיר אריינצולייגן אלע אינגעלייט אין ביזנעס, דיין ברודער העלפט מיר זייער מעכי, כ'האב נעכטן געזאגט, כ'בין נעכטן געווען אין שטעטל, געהאט א שבע ברכות, כ'האב אים געזאגט,

אבער אז דו נעמסט א אינגערמאן דו לייגסט אים אריין אין א, געסט אים א דזשאב, דו לייגסט אים אריין אין ביזנעס, ס'איז די גרעסטע צדקה, די גרעסטע צדקה, דיין ברודער מעכי איז א, כ'ווייס נישט וואס כ'האב געוואלט זאגן נו. הא? אה, אלעס איז דא אין שטעטל, ס'איז דא, מ'האט א אינגערמאן אריינגעלייגט אין אפרעיזל, ס'איז דא ווייניג אידישע אפרעיזערס, אפרעיזל קאמפאני, דער האט אזא קאמפאני, ווי לייף אישורענס א יונגערמאן פרעגט מיך כ'קען אפשר אינשורן מיינע כ'האב אים שוין איין זאך קיינער גייט ביי דיר נישט קויפן קיינער גייט נישט קויפן לייף אישורענס ווייל מ'האט שוין געטרינקען דא אונגערישע וויין אז דו האסט געטרינקען אונגערישע וויין קענסטו אויף מיר נישט מאכן קיין ליווינג וואס ווילסטו פון מיר איך זאל יעצט צאלן געלט פאר ווען? פאר נאך זעקס טויזנט יאר די וועלט גייט שטיין? גיי איך האלטן די וועלט? איך דארף יעצט אוועקלייגן געלט יעצט קענען. קאווערן מיין רענט, מיין מ. יא אבער ביסט נישט קיין נארמאלער מענטש, מען דארף לעבן מיט א חשבון. דער רבי האט מיר ארויסגעלערנט וואסערע חשבון צו מאכן, איך מאך א חשבון, וואס צו טון, וועסט אוועקגיין פון די וועלט, און דיין ווייב וואס וועט זיין? וואס וועט זיין? די צווייטע מאן, די צווייטע מאן זיך זארגן, איך דארף נישט אנגרייטן א פאליסי פארן צווייטן מאן, א בראוקער איז אמאל ארויפגעקומען צו משונה שעינה און הייבט אן רעדן צו מיר. העט ער זיך לאכן מיך אויס, ער וויל רעדן אין פארנט פון מיין ווייב. גוט פיין, איך ברענג מיין ווייב אויכעט. און ער איז מסביר ע ע ע. ער איז מסביר אז דארפסט דאך וויסן אז וועסט אוועק גיין פון די וועלט און דיין ווייב. זאג איך, וואס הייסט איך זאל יעצט צאלן פאר פאר מיין ווייב'ס צווייטע מאן? מען טאר נישט אזוי רעדן, ביסט נישט קיין נארמאלע מענטש, איך רעד עס נישט, דו רעדסט עס, וואס ווילסטו פון מיר, איך האלט אויס מיין ווייב ווי לאנג דער אייבערשטער מיר געבן כח און איך לעב דא, איך קען אויסהאלטן און העלפן, פאר נאכדעם, איך האב א אנדערע לייף אינשורענס, איך לערן יעדן טאג חומש, חזל זאגן אין ברכות, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, אז א מענטש לערנט חומש יעדע וואך. ענדיג ביז ביז שבת די חומש שנים מקרא ואחד תרגום מאריכין לו משלימין לו ימיו ושנותיו סאו אריכות ימים לייף אינשורענס האב איך שוין אבער דו ווייסט נישט ס'איז א סגולה פון צדיקים פאר אריכות ימים איך האב גוטע סגולות דא לערנען אביסעלע גמרא און אביסעלע משניות תפילין לייף אינשורענס חזל זאגען אין מנחות ווער ס'לייגט תפילין מאריכין לו טוה אן תפילין ווי לאנג נעמט אן טוהן תפילין?

אוודאי בא קיבוד ישיבה, ברוך השם ס'איז נישט דא היינט די נסיון פון פון להכעיס, נישטא היינט קיין להכעיס, אבער איך ווייס נישט, איך בין נישט געקומען אין ישיבה היינט, איך בין אינדערהיים, כ'על שוין מארגן אנטון תפילין, כ'על שוין באלד אנטון, נישט באלד, עסט באלד, עסט באלד טשעקן דיין באנק, עסט באלד טשעקן דיין פאסט, עסט באלד גיין קוקן דיין אפיס, טוה אן תפילין, טוה אן תפילין, שוין, יעצט איז שוין די זמן, יעצט האסטו פארפאסט היינט, אבער. הייליגער באשעפער העלף מיך מארגן, די ערשטע זאך טו איך אן תפילין, איך גיס אפ נעגל וואסער איך טו אן תפילין, טו אן תפילין, ניין איך בין פארנומען, די וועלט עט נישט צאמפאלן, איך זאג דיר עס עט גארנישט געשען אז דו העסט פאר צען מינוט, העסט אנהייבן דיין טאג צען מינוט ארום, ניין איך מוז קודם אריינגיין, דו מוזט נישט אין ערגעץ גיין. דו מוזט נישט אין ערגעץ גיין. דו קענסט די מעשה מיט דעם מענטש וואס האט אויך געכאפט א הארץ אטאק. געכאפט א הארץ אטאק און מ'האט גערופן הצלה, ברוך השם קודם האט ער געאטעמט, מ'האט אים צוריק געבען די אטעם ווי לאנג מ'איז אויפן וועג און ער איז נאר פארנומען אז אז אז אז אז די אפיס די אפיס מ'זאל זאגן פאר די סעקרעטערי. אינגערמאן! אינגערמאן! יעצט איז גארנישט דא, יעצט איז לעבן! יעצט? אבער די אפיס וועט עפענען די גאראדזש פאר די פאר די קארס.